סטארטינג. מורי ורבותי א גוטן ערב יום טוב אלע אידן, יעצט ערב סוכות און איים סארי אז איך מאך עס נאכאמאל אין די קאר, באט דעטס וואט איט איז, איטס ערב יום טוב אנד ווי האוו טו טרעוועל אנד ברינג טינגס אנד פיפעל, סאו מערצעשעם פון נאך יום טוב ווי וויל גאו בעק טו מעיקינג איט מאר ארגענייזד אין א נארמאלע פלאץ. ביז דערווייל איז אזוי וויכטיג על דרך סוכות איז איז דער יום טוב איז די האלידעי אוו די דזשואיש קאלענדער אין אנדערע ווערטער ס'איז דא אסאך סיבות פארוואס צו מאכן פארוואס צו מאכן יום טוב מ'האט געהאט פורים מען איז נישט איך ווייס מען איז ניצל געווארן מען איז נישט ווי דערין דאס ווי מעיק א יום טוב אר חנוכה ווי מענעדזשד טו מעיק די בית המקדש וואנס טו מעיק א יום טוב אלל קיינדס אוו ריזענס וויי

ווייסט דאס איז די טייטש פון א יום טוב, די טייטש פון א יום טוב איז א זמן פון שמחה, מועדים איז טייטש זמני שמחה. און סוכות איז די טיים אוו שמחה, און מען קוקט אריין אין די אין די הייליגע רמב"ם אין מורה נבוכים אין חלק ג' וואו ער רעדט פון טעמי המצוות, ער רעדט באופן כללי פון יום טוב, ער זאגט אז דאס אז מענטשן דארפן דאס. ספר החינוך ברענגט זאגט, מענטשן דארפן א צייט צו זיין פרייליך, ס'הייסט ס'איז דא א גאנצע וואך ארבעט מען, א גאנצע יאר, א גאנצע צייט, א גאנצע סיזען, און מען דארף א צייט ווען צו זיין פרייליך, און די צייט וואס מען איז פרייליך איז איז סוכות, און עגעין איטס א לפי פשט על פי ס'הייסט היסטאריקלי, ס'נעמט זיך פון די ענד פון די יאר, פון די ענד אוו די אגריקולטשורעל יאר, ס'הייסט ס'איז חג האסיף, מען האט געענדיגט, מען האט אויסגעפירט, הייסט ס'איז די סיום פון די גאנצע יאר, מען האט. מ'האט גע. ברידערס פליז דאנט דו דעט. מ'האט געענדיגט די גאנצע, מ'האט געענדיגט די גאנצע יאר, מ'האט אהיימגעקומען מיט די גאנצע פירות פון די גאנצע יאר, סאו און די רמב"ם ברענגט, ער ברענגט פון אריסטו אז אז די גוים האבן אויך געהאט אזא מנהג זיי האבן בזמן האסיף, ס'הייסט ווען מ'האט געענדיגט די אסיף בעיסיקלי מיינט עס האט מען געמאכט א יום טוב, און ער זאגט אז ס'איז כאילו, ער ברענגט פון אריסטאטעל ס'איז כאילו א חג על א על א פנאי, כאילו א קרבן על א פנאי, כאילו אויף א צייט פון וואס מ'איז וואס מ'איז שטיל דארף מען, וואס מ'איז פנאי, ס'איז פרי טיים, ווי העוו טו גיוו א קרבן, מיט אנדערע ווערטער. אזוי ווי א מענטש דארף ארבעטן, אזוי ווי א מענטש דארף א גאנצע יאר ארבעטן, אזוי ווי אויך א מענטש דארף אינמיטן די יאר זיין פרייליך. און דאס איז דאס איז די יום טוב, סאו אזוי ווי אויב אלע ימים טובים האבן אזוי ריזענס, ווייל מ'איז דעמאלטס ארויס פון מצרים, מאכט מען דעמאלטס פסח, אדער כ'ווייס שבועות איז דעמאלטס געווען מתן תורה, אדער וואס איז נאר געווען, און סוכות איז די האלידעי. אזוי ווי מען דארף א האלידעי, ס'איז סוכות. און ס'איז דא נאך א סיבה, נאך א סיבה וואס דער רמב"ם זאגט אויף יום טוב, איינס איז מענטשן, כאילו סייקאלאדזשיקלי א מענטש דארף האבן שמחה, א מענטש קען נישט לעבן אין אין די איך ווייס גיי-וויי'ס פון א נארמאלע א גאנצע יאר פאר אייביג. און נאך א זאך איז איז א תועלת מדינית, דאס הייסט די פאליטיקעל, דאס איז די פאליטיקעל, איך ווייס נישט ווי מ'זאגט די טרענסלעישאן, פאליטיקעל, פאליטיקעל מינינג, דאס הייסט ווייל וויבאלד.

מען גייט אין שיל הקפות, מען טאנצט צוזאמען, און דאס איז א גרויסע תועלת כדי מענטשן זאלן זיך ליב האבן, דאס וואס מענטשן זאלן האבן זיך ליב, דאס איז א גרויסע תועלת, און א תועלת חברתי, סאו דער איז א פערסענעל פערסענעל מינינג פאר די יום טוב דעט פיפעל ניד טו בי העפי, פיפעל ניד האלידעיס, און די האלידעי איז סוכות, און דער איז די סאושעל מינינג, סאושעל מינינג, סאושעל ריזען וויטש איז דעט פיפעל ניד לאוו. פיפל ניד טו לאוו איטש אדער אין ארדער פאר סאסייעטי טו ווארק. נאו איך וויל אביסל אממ רעדן פון אביסל מער פנימיות'דיג וואס מען רופט עבודת השם. איך וויל אביסל מפרט זיין די די צוויי זאכן די צוויי חלקים. כאילו מען קען עס רופן מען קען עס רופן בין אדם למקום בין אדם לחבירו. און די ענין פון שמחה, די ענין פון שמחה. און יעדער איינער ווייסט אז די זוהר און די אריז"ל האבן געזאגט אז עס איז דא אזויווי א סדר, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמאלו תחת לראשי וימיני תחבקני, ראש השנה, יום כיפור איז א צייט פון יראה, ימים נוראים רופט מען עס, עס איז מער אזויווי צד שמאל, מען רופט עס צד שמאל פון אצילות הייסט קו שמאל. און סוכות איז וימינו תחבקני סאיז קו ימין סאיז חסדים נישט גבורות און די וועלט די וועלט דאס הייסט די עולם וואס איז נישט וואס האט נישט עכט א השגה פארשטייט גאנץ גוט די ענין פון ראש השנה יום כיפור סאיז די קו היראה סאיז אביסל פארקערט פון וואס מזאגט סהייסט אין אנדערע ווערטער איז דא א סאמע סאמע קענען אסאך מאל דרשות פון היינטיגע אזעלכע מוכיחים וואס זיי זאגן אה היינט אזא וועלט יעדער וויל נאר לאוו מוויל אלעס זאל זיין אזוי גרינג און מ'פארשטייט נישט צו יראה, און מ'פארשטייט נישט צו די פחד אדער דומעניס, ס'איז א פחד מורא אדער יראת הרוממות, יראת העונש, מ'האט נישט ליב דאס. למעשה איז עס פונקט פארקערט. ס'הייסט, א נארמאלער מענטש, שכל א שכל א מענטש, און שכל'דיגע מענטשן, און איף יו גאו אראונד, ס'איז אלעמאל א גוטע א גוטע סימן. ווי מער ווי ווייניגער א זאך איז מקובל ביי אזוי ווי מאדערנע מענטשן איז א סימן אז ס'איז. דארף שוין זיין וויכטיגערע זאכן. למשל אין די אין אמעריקע ביי די פלעינע אידן, הוילע אידן, איז די ראש השנה יום כיפור איז א זייער גרויסע צייט, היי האלי דעי, יעדער איינער גייט אין שול, ס'איז א גרויסע פארט פון אידישקייט, ראש השנה יום כיפור, סוכות איז כמעט, האט מען כמעט נישט געהערט פון די יום טוב סוכות, איף יו גאו אין אלל דיס שולס וואס היי האלי דעיס איז געפאקט און קענסט קויפן א זיץ, סוכות זיי מאכן קוים א סוכה, אפשר א קליינע סוכה פיט אריין דריי מענטשן, ס'איז נישט קיין זאך. אנדערע ווערטער, ווען מענטשן טראכטן פון.

וואס הייבט זיך נישט אן, ס'הייבט זיך נישט אן, אז ווען איך ווען מען רעדט וועגן זמן שמחתינו, אז ס'איז דא אן ענין פון שמחה, אדער אן ענין פון קו הימין, און מען דארף דאס אריינלייגן אין אין עבודת השם, אדער אין עבודת הלב, אין עבודת המחשבה. ס'איז פונקט אזוי ערנסט, פונקט אזוי סיריעס.

איז ער לעבט א לייף אוו קריטיסיזם, איז ליווס אין א לייף אין א ווארלד אוו, דאס איז בעצם א וועלט פון גבירות, א וועלט פון דינים, ס'הייסט יעדע זאך, און ער נעמט נישט אן קיין שום זאכן א אה, ס'מאכט זיך עפעס, נאר מ'דארף וויסן פארוואס און ווען און טו איך ריכטיג און בין איך טאקע, און בעיקר סעלף קריטיסיזם, דעטס די וואן עיקר'דיגע פארט, ער איז די גאנצע צייט סעלף קריטיקעל, איך בין נישט גענוג גוט, איך דארף תשובה טון, און ס'מאכט אים אסאך סענס, ווען מ'זאגט אה ראש השנה יעדע איינער דארף תשובה טון, יעדע איינער דארף, מ'דארף ווערן בעסער. סאו איז אינטו סעלף בינג סעלף קריטיקעל דואינג סעלף קריטיסיזם אלל די טיים נאו די אמת דאס איז דאס איז זיכער א וויכטיגע זאך אפשר אבער עס איז למעשה נישט נישט די עיקר זאך סאיז די די אמת'דיגע ענין פון עבודה אדער פון העווינג א גוד לייף איז איז דעט מאסט אוו די טיים אר מאסט אוו די עבודת השם דארף זיין בשמחה אזוי איז דאך די כלל ווער ס'האט געלערנט אמאל א חסידישע ספר האט געזעהן אז ס'שטייט דארט אז. עצבות אדער נישט עצבות אבער מרירות כ'ווייס וואס דארף מען האבן אזוי א שעה א וואך רוב צייט דארף מען זיין בשמחה רוב צייט דארף מען זיין באהבה און באט עס מיינט אויב מען נעמט עס אביסל אין די מיינד טרענסלעישן דאס הייסט רוב רוב רוב א מענטש וואס וויל האבן א שייכות מיט עפעס א מענטש וואס וויל האבן דעת וויל האבן קאנעקשאן מיט עפעס מאסט אוו היז ענערדזשי מאסט אוו היז טיים מאסט אוו אווער טיים ווי ניד טו סטאפ.

און וואס איז יא? אז וואס איך בין נישט איז איין זאך, איז א קליין איין פארט, אבער דא פונקט אזוי ווי ס'איז וויכטיג צו, יעדער איינער פארשטייט אז מ'איז מכוון ראש השנה וואס איך בין נישט און וואס איך בין סעלף קריטיקעל און מ'האט הרהורי תשובה, איז דאך הרהורי שמחה. הרהורי שמחה מיינט וואס האב איך יא? וואס בין איך יא? וואס האב איך יא? וואס טוה איך יא? וואס האב איך יא א שייכות מיט? וואס האב איך יא א קאנעקשאן מיט? וואס האב איך יא וואס האב איך יא קונה א קנין אין? וואס וואס וואס בין איך יא? וואס בין איך יא? און ס'סאונדט אפשר אזוי ווי ישות, אבער ס'איז נישט ישות מער ווי. מער ווי סעלף קריטיסיזם איז ישות וואס איז ווערד. און א גאנצע צייט פאוקעסט אויף זיך און גייט צוריק. און די דעי דאס הייסט כאווי מינד. ס'הייסט פונקט אזוי ווי ס'דא א גאנצע עבודה יעדער איינער פארשטייט מ'זעצט זיך אוועק און ער מאכט א חשבון ווי מ'האלט און וואס מ'דארף נאך טון. דארף מען זיך אזוי אוועק זעצן און מאכן א חשבון וואס וואס מ'טוט יא גוט וואס מ'וועט טון גוט וואס איז אזוי ווי ס'דא א ווידי און ווידי. וואס מ'האט געזינדיגט ס'דא א וידוי פון מצוות אזוי ווי מיט די מעשרות, און ס'איז אסאך מער וויכטיג, איז אסאך מער וויכטיג, אסאך א גרעסערע חלק פון עבודה פנים, אז אריז"ל האט געזאגט אז איינע פון די שמועות פון אריז"ל אז א גרויסע חלק פון זיינע פון זיינע השגות פון זיינע סיבה וואס ער האט געהאט אזא קלארקייט אין זאכן איז ווייל ער האט געטון מצוות בשמחה, כ'מיין דאס איז נישט קיין סגולה, ס'איז נישט קיין ענין סגולי, אה די אייבערשטער האט זייער ליב מענטשן וואס טון מצוות בשמחה, סאו ער געבט זיי מתנות זיי זאלן. ווערן גרויסע מקובלים, איט דאזענט ווארק לייק דעט, איטס טבע, דרך הטבע, דרך הטבע איז, א מענטש קומט נאר אן צו זאכן, ער איז נאר משיג זאכן וואס ער עפרישיעט זיי, דעט הי, דעט הי ביליווס דעט הי העז דעם, אפשר ס'קען אפילו זיין אז ס'איז געווען איינער אנדערש וואס איז ראוי צו האבן א גרעסערע השגה פון אר"י הקדוש, באט פאר וואס סיבה פארוואס ער האט עס נישט, איז ווייל ער גלייבט נישט אז ער האט עס, ער עפרישיעט עס נישט, ער האט נישט גענוג קו ימין, ער האט נישט גענוג שמחה, ער האט נישט גענוג שלימות, ס'הייסט מ'קען עס רופן די זעלבע זאך א תחושה, אדער א עבודה פון חסרון און א עבודה פון שלימות. קו שמאל אדער יראה איז אלעמאל רעדט זיך וועגן די חסרון אז א מענטש פילט עס פעלט אים עפעס עס פעלט אים גוטס עס פעלט אים שייכות עס פעלט אים דעת עס פעלט אים רואיגקייט עס פעלט אים שמחה און קו ימין איז די עבודה פון שלימות דאס הייסט עס פעלט מיך נישט איך האב אלעס און פונקט אזוי ווי עס איז דא א ציר יעדער איינער קען זיך מצייר זיין און מען קען זיך מתבונן זיין אויף וואסארא רשע ער איז אדער וואסארא בינוני מען איז וואספארא וואספארא זאכן מען טוט נישט דארף מען זיך אויך קענען מצייר זיין וואסארא צדיק מען איז וואספארא

מצייר זיין אזוי ווי עס ווען רבי נתן ברסלב האט געזאגט אז ער האט א ראיה אז פאר יעדע יעדע איין ווארט מוסר דארף מען האבן דארף מען האבן זיבן זיבן ווערטער חיזוק ווייל דא איז דריי דריי הפטורת תלתא דפורענותא און זיבן זיבן דנחמתא סאו די נחמה איז אסאך איז אסאך לענגער אסאך מער ווי די ווי די צרות ווי די ווי די מוסר. און דאס איז דאס איז די אמת'דיגע סדר עבודה, די זעלבע זאך ראש השנה איז איין טאג יום כיפור איז איין טאג, אויב ס'דא צוויי טעג היינט ווייל ס'דא ספיקא דיומא איך ווייס וואס, אבער בעצם ראש השנה איז איין טאג, איין טאג איז גענוג אויף צו אויף צו וויסן וואס מען פעלט, אבער סוכות איז זיבן אדער אכט טעג, דארף מען האבן אכט טעג צו וויסן וואס מען האט יא, צו זיך פרייען וואס מען האט, און רוב צייט רוב צייט דארף מען זיך מתבונן זיין אויף קו ימין, און מענטשן אזוי ווי אונז וואס זענען זייער צוגעוואוינט אז אלע יעדע ערנסטע זאך יעדע ערנסטע זמן איז. איז אין א וועג פון קו שמאל און איז אין א וועג פון יראה, איך מיין אז מען דארף אפשר איז עס אפילו צופיל צו טראכטן פון א זיבן גאנצע טעג, אבער עטליסט אזויפיל צייט וואס איינער טראכט אז ראש השנה איז ער נעמט צען מינוט און ער טראכט אקעי וואס ער וויל פארבעסערן, נעמט צען מינוט סוכות און טראכט וואס איז גוט, וואס איז שוין גוט, צען מינוט, אנשטאט פון א צען מינוט חשבון הנפש, תשובה. א הרגשת חסרון, איז צען מינוט אינדערפרי, איך ווייס וואס ווען מ'נעמט די לולב, זאל נעמען צען מינוט און זיך מתבונן זיין וואס איז גוט, וויפיל גוט איך בין, וויפיל זאכן איך האב שוין יא, דאס איז די ענין פון שמחה, דאס איז די ענין פון זמן שמחתנו, וואס א מענטש דארף, וואס די חלק פון בין אדם למקום, וואס א מענטש דארף קענען. קענען דארף קענען קוקן גוט אויף זיך מ'דארף קענען לעבן אין א תחושה פון שלימות און גאט איז אמת'דיג שלימות גאט איז נישט חסרון דאס הייסט יראה איז די עבודה פון א נברא יראה איז די איז די איז די תנועה איז די פאסטשער פון א נברא אלעמאל ווייל ער איז די חסרון די די די די בריאה איז חסר זאכן און ווען א מענטש קוקט אקעי איך בין א נברא און אייבערשטער האט מיך באשאפן איך בין נישט קיין בורא פילט ער פילט ער חסרון פילט ער יראה אבער אמת די עבודה פנימית איז נישט צו לעבן די תחושה פון א נברא, די עבודה פנימית איז צו לעבן די תחושה פון די בורא, און די תחושה פון די בורא איז אלעמאל שלימות, איז אלעמאל, און דאס איז דאך די מצוות, איז דאך סך הכל א מצוה, מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא טוב ומטיב אף אתה טוב ומטיב, א מענטש דארף זיין זמן שמחת חיים, ישמח ה' בך ישראל מקראת ה' עירך, אזוי ווי די אייבערשטער איז שמחה, די אייבערשטער איז מלא שלימות, די אייבערשטער איז די לו בעצמו, ס'איז אים גוט, ער טוט קיינמאל נישט תשובה.

שלימות, אויף די שלימות, אויף די געטליכע שלימות וואס אונז האבן, און מ'וועט אי"ה טוהן דאס, און מיר קענען האבן אסאך, אסאך נענטערהייט, אסאך, אסאך קירבה, אסאך השגה, אסאך וואס מען קומט אן מיט, מיט נעמען צען מינוט אויף טראכטן שלימות, און אפשר אסאך מער, און זיכער אסאך מער ווי די אלע מינוט וואס מען נעמט ראש השנה, יום כיפור, און די אלע, אויף צו טראכטן חסרון.

ימים טובים איז געמאכט ס'זאל זיין אהבה צווישן מענטשן אויכעט. און קריטיקל מענטשן וואס זענען וואס זענען גרעסערע מענטשן אביסל טיפערע מענטשן אביסל מער ערענסטע מענטשן אזוי ווי איך האב געזאגט אנהייב געווענטליך רוב רוב רוב מחשבות וואס אונז האבן אויף זיך אויף אנדערע מענטשן זענען קריטיקל מחשבות סאו קריטיקל פיפל די קריטיקל מענטשן ער טרעפט א מענטש נארמאל מען דארף אביסל קוקן מיין רעקארדס פון מחשבות ווען א מענטש גייט אריין אין בית מדרש

עס וועט גארנישט געשען אויב מען אינסטעד פון אביסל זיין קאנטשעס פון מחשבות עס וועט גארנישט געשען אויב מען אינסטעד פון רוב מחשבות אדער נײַן און נײַנציק פראצענט זאל זיין קריטיקעל איין פראצענט עטליסט זאל זיין פאזיטיוו סאיז פונקט אזוי ווי די מח קען זוכן זוכן שלעכטע זאכן צו זעהן אויף יעדע קען מען זוכן גוטע זאכן צו זעהן און מען קען מאכן אזאנא אזא זאך פון הוי מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אדער עין טובה. און עין טובה איז טייטש אז אנשטאט פון אלעמאל לעבן אין א וועלט פון דין, אלעמאל דן זיין א גאנצע צייט יעדע איינע, איך טרעף א מענטש איך בין אים דן, איך טרעף א מענטש און איך האב אים ליב, איך טו זעהן אין אים א גוטע זאך, און אפילו דאס הייסט שוין דן זיין לכף זכות, אבער אפילו מען דארף נישט אפילו דן זיין, אזוי ווי די היינטיגע וועלט זאגט אז מען דארף נישט דן זיין, באט עס איז דאך אביסל א שקר, אונז זענען דן א גאנצע צייט, אבער פלעין צו מקבל זיין א מענטש. צו מקבל זיין א מענטש מיט כף זכות, מיט א גוטע אויג, מיט א גוטע אויג, דאס איז דאך די זאך וואס עס ליגט אונטער ואהבת, אהבה איז דאך נישט קיין סתם, מיינט נישט ליב האבן, עס מיינט די גרמא פון אהבה, דאס הייסט די דעת פון אהבה, אזוי ווי די מוחין פון אהבה, ואהבת לרעך כמוך, איז מעריך צו זיין יענעם, עס איז זייער וויכטיג, עס איז אויך אזא זאך וואס איז. זייער מסוגל, דער אריז"ל האט געזאגט אז מען דארף מקבל זיין ואהבת לרעך כמוך פאר יעדע תפילה, דאס הייסט יעדע יעדע דבר פנימי איז איינע פון די סגולות, איינע פון די גרעסטע סגולות צו אנקומען עניוועיר איז צו האבן צו האבן גוטע חברים, און גוטע חברים די וועג וויאזוי מען האט גוטע חברים איז ביי ביי משבח זיין די חברים, ביי ביי מעריך זיין די חברים, ביי גלייבן אזוי ווי ס'איז דא אמונת צדיקים, איך ווייס אמונת חכמים, מענטשן גלייבן זייערע רעבעס זענען געוואלדיג. פארוואס? ווייל ווען ער קוקט אויף די רבי און אנשטאט אים קריטיקירן א גאנצע צייט וואס רוב אנדערע מענטשען טוען, קוקט ער מיט א גוטע אויג, ער קוקט ער קוקט אויף די גוטע זייט ער קוקט ער איז אים מעריך. און די זעלבע זאך מיט חברים, אונז דארפן מעריך זיין אונזערע חברים און מעריך זיין די קשר וואס אונז האבן מיט זיי און מעריך זיין די מעלות זייערע, שנראה כל אחד מעלות חבריו ולא חסרונם, ס'איז עכט א עבודה דאס. און אז מ'טוט דאס דעמאלטס איז ווערט שמחה דעמאלטס ווערט אגודה אחת דעמאלטס איז א מ'קען לעבן א זייער א געשמאקע לעבן זייער א פרייליכע לעבן. אויב מען איז בשמחה און איך האף אז מען גייט אביסל זיין פרייליך די יום טוב און יעדער איינער זאל האבן א גוטע יום טוב.